פריינד צייטלין, פרוי צייטלין, באאמטע פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק און חשוב'ע פארזאמלטע, היינט אויף דער דרײַ און פֿופֿציק יערליכער פארזאמלונג וועלן אפגעגעבן ווערן געוויסע באריכטן, און עס וועט דערוויילט ווערן א פארוואלטונג און באאמטע אויף אנצופירן ווייטער מיט דער ביבליאטעק פארן קומענדיגן יאר, דאס וועט זיין דער ערשטער טייל פונעם פראגראם היינט אווענט, דער צווייטער טייל געהערט אינגאנצן צו אונזער חשוב'ן גאסט. כ'האף נאר אז דער ערשטער טייל וועט נישט משיג גבול זיין דעם צווייטן, אזוי אז מיר וועלן האבן א געלעגענהייט צו הערן פריינד אהרן צייטלין וואס מער. איך וויל דא גלייך פון אנהויב

דערווייל איז נאך די ביבליאטעק אזוי צו זאגן אין גלות, און איך פרעטענדיר יעצט צו זיין דער פארזיצער אדער דער פרעזידענט פון א מין סארט רעגירונג אין גלות אדער א גלות אינסטיטוציע. די פראגע ווען בויט מען איז מיר געשטעלט געווארן כסדר ווען איך האב נאר געטראפן אימעצן פון באקאנטע און פריינט, יעדער איינער האט געשטעלט די זעלבע פראגע ווען בויט מען? ווייל די ביבליאטעק, דער בנין וועלכע איז פארקויפט געווארן דארטן מיט קארגע צוויי יאר צוריק, איז פארקויפט געווארן מיט דעם געדאנק אז מיר זאלן אין א נייעם געגנט צוריק אויפבויען און מען זאל קענען זיין טעטיג און האבן א פלאץ ווי ווייטער אנצופירן אט מיט דער ארבעט מיט וועלכע מען האט אנגעפירט שוין דא איבער פינף צענדליג יאר. די פריינד וועלכע האבן דאס געפרעגט האבן דאס באמת געמיינט ערנסט ווייל זיי זענען געווען און זענען פאראינטערעסירט, אסאך פון זיי זענען מיטגלידער פון ביבליאטעק, האבן געשטיצט די ביבליאטעק, האבן געהאלפן אויפבויען דעם פריערדיגן בנין, און זיי ווייסן אז דער איצטיגער צושטאנד פון דער ביבליאטעק איז נישט קיין נארמאלער. מיר זענען דארטן דערווייל נאר צייטווייליג. ווי לאנג איז צייטווייליג קענען מיר נאך דערווייל נישט זאגן. זיכער איז אונז דא שטארק ענג, כ'וועל אייך נאר געבן א ביישפיל אז דארטן האבן מיר געהאט א קארגע צוואנציג טויזנט פוס, סקווער פוס, שטח, דא האבן מיר עפעס אריבער פיר טויזנט, און עס איז שווער צו באדינען ווי געהעריג אט די אלע וועלכע דארפן באדינט ווערן אין דער אידישער פאלקס ביבליאטעק. און צו באדינען איז דא וועמען. צו דאס איז ליינער וועלכע קומען צו גיין טוישן ביכער, צו דאס זענען מענטשן וועלכע קומען ליינען צייטונגען און זשורנאלן וועלכע מיר קריגן פון אלע אידישע ישובים איבער דער וועלט, צו דאס זענען סטודענטן און שילער וועלכע קומען טון זייער היים ארבעט אדער הויז ארבעט, וועגן זיין אין אלע צימערן ממש אין דער ביבליאטעק, ספעציעל אין צייטן פון פאר די עקזאמענס, ווייל דאס איז געווען א מין היים פאר זיי, א פלאץ ווי זיי זאלן קענען נוצן די פארשידענע טעקסט ביכער און אנדערע, און בכלל האבן א פלאץ ווי צו טון זייער ארבעט. צו דאס זענען בכלל יחידים און סטודענטן וועלכע קומען צו גייען און נוצן מאטעריאל פאר זייערע דיסערטאציעס און דיפלאמעס צו קריגן, ווייל וואס מער און מער באנוצט מען זיך מיט אידישע מקורות, מיט אידישע טעקסטן, כ'מיין אידישן אין ברייטן זין פון ווארט, אידישע אדער העברעאישע. צו דאס איז אן ארגאניזאציע אדער א שול, א לערן אנשטאלט וועלכע קומט צו גיין זיכען מאטריאל פאר די יום טובים, אדער אפילו ווי דא לעצטנס איז געווען ווען מען איז געקומען פון דער ענגלישער אדער פראנצויזישער טי ווי און ראדיא, זיי נוצן אויך פארשידענע זאכן, מאכן פראגראמען, און די ביבליאטעק איז דער אדרעס וואו זיי קומען צו גיין און געפינען דארטן מאטריאל. און מיר האבן זיי לרוב צום באדויערן, א העלפט פון דעם מאטעריאל, ספעציעל ארכיוון און ספעציעל וויכטיגע זשורנאלן און וויכטיגע מאטעריאלן בכלל, ליגט אין א בעיסמענט וועלכער איז נישט צוגענגליך, אזוי אז איר דארפט פארשטיין די לאגע אין וועלכע די ביבליאטעק געפינט זיך יעצט. ס'זענען פאראן מערער מענטשן וועלכע קומען צו גייען זיך באנוצען ביבליאטעק ווי ווען נישט איז פריער. ס'זענען דא אסאך א גרעסערע נייגער צו וויסן, וויסן, צו לערנען, ווי ס'איז געווען אמאל. און בכלל גיין היינט ארויס אסאך מערער ביכער, פראפארציאנעל אפילו לויט די באפעלקערונג, ווי ס'פלעגט ארויס גיין אמאל. אט ערשט האב איך נישט לאנג געליינט דא א אזא מין נייעס אז די קאנאדע קאונסיל האט אריינגעבראכט א רעקאמענדאציע צום סענאט קאמיסיע פון אטאווע וועגן אסיגנירן צוויי הונדערט מיליאן דאלאר פאר ביכער אין קאלעדזש לייברעריס, קאלעדזש ביבליאטעקן, נאר אין קאלעדזש. ביכער ווערן היינט ארויסגעגעבן אסאך מער ווי איך האב געזאגט פון פריער, כאטש דער איינטייל, די קלאסיפיקאציע, איז היינט א אנדערע, אמאל פלעגט מען ארויסגעבן, לאמיר זאגן, מיט א פערציג יאר צוריק פלעגט מען ארויסגעבן אמאל פערציג פראצענט, זעכציג פראצענט ביכער זענען געווען אויף בעלעטריסטיק, וואס מען רופט אן פיקשן, פראזע, פאעזיע, דראמע, קינדער ליטעראטור. היינט האט זיך פארקערט, היינט ווערן ארויסגעגעבן נישט מער ווי ארום צוואנציג פראצענט פון דעם מין, און קארגע אכציג פראצענט ווערן ארויסגעגעבן ביכער וואס האבן צו טון מיט פארשידענע וויסנשאפטליכע אדער האלב-וויסנשאפטליכע ביכער און טעקסטן און טעקסט ביכער, אזוי אז אויך אין די אידישע וועלט גיין ארויס, אין אידיש פארשטייט זיך נישט קיין סאך, ס'גיין ארויס פאר די לעצטע זיבן אכט יאר גיין ארויס אן ערך ארום א הונדערט און פופציג, הונדערט און זעכציג ביכער, פארשטייט זיך עס גיין ארויס זייער אסאך ביכער אין העברעאיש, אין ישראל גיין ארויס ביכער מערער אפשר פראפארציאנעל ווי אין אסאך אנדערע לענדער, און פאר די לעצטע צען פופצן יאר איז ממש אן עקספלאזיע פון ביכער פון אידישן אינהאלט געשריבן אין ענגליש, איך רעד דא נישט וועגן איכות, איך רעד וועגן כמות. ביי אונז אין די ביבליאטעק, אויב מיר וואלטן געהאט די גוטע באדינגונגען, באקוועמען פלאץ, וואלטן מיר געקענט אסאך מער באווייזן אין אט דעם געגנט, לאמיר זאגן, ווי ס'איז בכלל נישטא קיין אנדערע ביבליאטעקן, וואלטן מיר דא געקענט באמת אסאך באווייזן זאל נאר זיין אן אקטיווע פארוואלטונג און דער גוטע ווילן און די פארשטענדיגונג פון דער ארגאניזאציע אונטער וועמעס דאך מיר געפינען זיך. איך וועל באלד ערקלערן וואס איך מיין דא וועגן דעם דאך. פארשטייט זיך אז די ביבליאטעק דארף נישט זיין פונקט די זעלבע ווי ס'איז געווען מיט מיט יארן צוריק, מיט פערציג, מיט פופציג, מיט מיט מיט אפילו מיט צוואנציג יאר צוריק, צייטן בייטן זיך און מיר דארפן נישט שטיין אויף איין ארט, מיר דארפן נאר אפהיטן אלץ וואס איז געווען טייער דעם פריערדיגן דור און דעם יעצטיגן דור, און פארזעצן, המשכ'דיגקייט. דאס דארפן מיר ווייטער טון. ווי איר ווייסט זענען מיר א טייל פון דער דאך ארגאניזאציע וואס הייסט Allied Jewish Community Services. זי זארגט פאר'ן וואוילזיין פון ארום צוואַנציק אינסטיטוציעס, פילאנטראפישע הילפס ארגאניזאציעס, קולטורעלע און אזוי ווייטער.

מיר דאנקען זיי פאר העלפן אונז דורכפירן אט די פראגראמען וועלכע מיר האבן פלאנירט. מיר ווייסן אז אסאך פון די אווענטן און לעקציעס וואס מיר פירן דורך וואלטן אפשר נישט געקענט דאס דורכפירן ווען מיר וואלטן נישט געהאט אט געשטאנען אונטער אט דעם דאך אדער אין דער ארגאניזאציע וואס הייסט Allied Jewish Community Services. מיר זענען אויך דאנקבאר דעם ספעציעלן קאמיטעט אונטער דער פירערשאפט פארזיצערשאפט פון מיסעס עלקין, מיסעס וויקטאר עלקין, וועלכע האט איבער א יאר פלאנירט און שטודירט די פארשידענע פאזן פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק. א צאל מענטשן האבן אוועקגעגעבן אסאך ארבעט און צום סוף פון די שטודיע זענען געמאכט געווארן געוויסע רעקאמענדאציעס. מיט די גרעסטע צאל רעקאמענדאציעס זענען מיר מסכים געווען, דאס הייסט אונזערע פארטרעטער און די פארוואלטונג פון די ביבליאטעק האט מסכים געווען צו די גרעסטע צאל פון זיי. מיר האבן אבער נישט געקענט אננעמען, ערשטנס, די רעקאמענדאציע אז די ביבליאטעק זאל זיך נאר באגרעניצן אדער אדער די פארקלענערן אדער אינגאנצן עלימינירן די צירקולאציע פון ענגלישע ביכער בכלל, אלגעמיינע ענגלישע ביכער, און דער עיקר האבן מיר נישט געקענט איינגיין אויף דעם, וואס אין דער רעקאמענדאציע איז נישט געמאכט געווארן און נישט פארשטאנען געווארן די נויטווענדיגקייט, אדער דאס אוועקשטעלן ווי א פריאריטי אזוי צו זאגן דעם נייעם בנין וואס איז אזוי נויטיג פאר דער ווייטערדיגער אנטוויקלונג פון דער אידישער פאלקסביבליאטעק. ווי כ'האב שוין פריער געזאגט, איז די געביידע אויף עספלאנייד איז פארקויפט געווארן אבער מיט'ן איין באדינג אז מען זאל אויפשטעלן אין א פאסיגן געגנט א נייעם בנין. מען זאגט אונז אויך פארשטייט זיך אז אין צייט פון עמערדזשענסי, עמערדזשענסי פאר ישראל, קען מען נישט רעדן וועגן בויען אדער וועגן פארגרעסערן בידזשעטן. אזוי אז ווי איר זעט אונזער פאריארדיגע וואונטש וואס מיר האבן זיך געגעבן ביי די יערליכע פארזאמלונג אז לשנה הבאה אין א נייע געביידע איז אזוי צו זאגן געקומען אין קאנפליקט מיט דעם תפילה'דיגן וואונטש וואס אידן זאגן לשנה הבאה בירושלים השלמה, דאס איז דווקא פארווירקליכט געווארן און מיר זענען זייער צופרידן, אבער מיר ווילן זאגן און מיר ווילן, וואלטן געוואלט אז די מענטשן וועלכע זענען אין דער עליי דזשואיש קאמיוניטי זאלן דאס פארשטייען, אז מיט'ן אפשוואכן אונזערע קולטור פאזיציעס, קולטור אינסטיטוציעס דא, שטארקט מען נישט די הילפס באמיאונגען פאר ארץ ישראל, כ'וויל זיך קיין סך נישט אפשטעלן אויף דעם, נישט קוקנדיג אויף די אלע שוועריגקייטן וואס מיר באגעגענען טאג טעגליך אין די ארבעט פון דער ביבליאטעק, זענען פארט געמאכט געווארן געוויסע, דורכגעפירט געווארן געוויסע אונטערנעמונגען, און א גאנץ היבשע צאל, איך וויל זיך נאר אפשטעלן נאר אויף א פאר, איר האט אלע מיטגלידער פון דער ביבליאטעק געקראגן אזא מין אין דער איינלאדונג א רשימה פון אונטערנעמונגען, איך וויל נאר דורכלויפן כדי נישט צו פארנעמען קיין צופיל צייט. מיר האבן אין פארלויף פון לעצטן יאר דורכגעפירט קודם כל א נאוונט לכבוד פֿיר הונדערט יאר שולחן ערוך מיט געסט,

ספעציעל וואלט מען זיך געמעגט אפשטעלן אויף דער אונטערנעמונג וואס האט געהייסן דאס לעצטע קאפיטל וואס איז דא וואס די ביבליאטעק האט דורכגעפירט און דורך אונז האבן אויך אנדערע ארגאניזאציעס דאס געוויזן צוזאמען מיט א קליינעם פילם וועגן אלטע בתי מדרשים איך וויל אויך נאך זאגן דאס אז ארום דריי און א האלב טויזנט מענטשן האבן דאס געזעהן, ביי אונז אליין זענען געווען ארום זיבן און צוואַנציק הונדערט און אויך אין אנדערע אינסטיטוציעס, אזוי אז דאס אליין איז א געשעעניש איך וויל דא דערמאנען, ס'איז פארקומען זייער א אימפאזאנטע זייער א פיינער אוונט, דאס איז אין אנדענקן פון ה' לייביג צום פיפטן יארצייט וואס איז פארקומען לעצטן דעצעמבער. פארקומט דא נישט לאנג איז געוועהן אן אווענט מיט הערץ גראסבארד א ווארט קאנצערט אין דעם זאל איז אויך פארקומען א פייערונג לכבוד שמשון דונסקי'ס ארויסגעבן פון מדרש קהלת רבה און דערמאנען אז מיר האבן אויפגענומען געסט פון פון פון א גאסט פון ארגענטינע, א גאסט פון אויסטראליע, א גאסט פון לונדון, פון ארגענטינע איז געווען ראזשאנסקי, פון אויסטראליע איז געווען הערץ בערגנער, דער ברודער פון מלך ראוויטש, און פון ענגלאנד האט א דאקטער האמער געהאלטן א לעקציע וועגן אורשפרונג פון אידיש זיכט מער.

פאנדאציע וואו עס וועלן אויסגעטיילט ווערן יערליך פריזן פאר דאס בעסטע בוך געשריבן אין אידיש אין העברעאיש אדער אין אן אנדער שפראך וועגן א אידישן אינהאלט און א צווייטער פריז וועט זיין צו א דערציער וועלכער האט זיך אויסגעצייכנט אויפן געביט פון אידישער דערציאונג און א דריטער פאר קינסטלער.

מער ביכער זיך פארשאפט, מער שרייבער געסט אראפגעבראכט, מער קורסן וואלט מיר איינגעפירט, און מער ליטרארישע קינסטלערישע אווענטן וואלט מיר דורכגעפירט. איך וויל דא צום סוף דערמאנען וועגן אן אבידה וואס מיר האבן געהאט אין די אידישע פאלקסביבליאטעק, ס'איז אוועק אן אלטער טוער, געוועזענער פרעזידענט פון די ביבליאטעק פאר יארן,

און די פארוואלטונג פאר קאאפערירן מיט מיר פאר דעם פאר די לעצטע צוויי יאר אייגנטליך. איך וויל אויך באדאנקען די אנגעשטעלטע אין די ביבליאטעק, ספעציעל אין אפיס מיט וועמען איך האב אלעמאל געהאט צו טון אדער געבאדערט אזוי צו זאגן, דורי און העלינא און חברם. די נייע פארוואלטונג, צוזאמען מיט די באאמטע, וועלן דארפן דעם קומענדיגן יאר פארזעצן אט די אלע באמיאונגען וועלכע מיר האבן געמאכט אין פארלויף פונעם יאר אט פאר דעם ציל וואס איך האב פריער גערעדט, וואס מיר האבן אנגעהויבן און זיי דארפן זען פארווירקליכן. די אויפגאבן וואס מיר האבן זיך געשטעלט. א דאנק אייך. איך וועל בעטן דעם דירעקטאר פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק דוד ראם ער זאל זאגן אפאר ווערטער. קומט אהער.
חשובע פריינט ווי איר האט גוט זיך צוגעהערט צו די רייד פון אונזער פרעזידענט, זייט איר אלע, זיינען מיר אלע אונטער דעם זייער קלארן און ספעציעלן איינדרוק פון די אומשטענדן אונטער וועלכע מיר טרעפן זיך היינטיגס יאר ביי דער יעצטיגער יערליכער פארזאמלונג

Have I got the wrong microphone? אקעי, נישט די ריכטיגע מענטשן האבן מיר געהערט. אלזא איך וויל אין דער זעלבער ליניע אייך געבן אביסעלע מער דעטאלירטע אינפארמאציע און וועגן די ארבעט פון דער ביבליאטעק אין די לעצטע חדשים קלארער מאכן פאר אייך, פאר אונז אלעמען, וואו מיר האבן געהאלטן, וואו מיר האלטן און וואו מיר האפן צו דערגיין. און איך בין זיכער אז מיר וועלן דערגיין, און אז איך זע פאר זיך אט די זייער פיינע און רעפרעזענטאטיווע און שטארקע פארזאמלונג וואס מיר האבן דא היינט צוזאמען, איז פיל איך זיך זייער פיל געשטארקט מיט דעם האפענונג אז מיר וועלן אייך האבן מיט אונז נישט נאר ביי דער יערליכע פארזאמלונג נאר אין דעם גאנג פון דעם יאר ארבייט. איך וויל דערמאנען ערשטנס און.

איך וויל אייך נאר דא דעם איין ווארט אריינווארפן אז דער ענין ביבליאטעקן און דער ענין פון סטענדערדס פון ביבליאטעקן, פון מאס פון ביבליאטעקן, פון ווירקזאמקייט פון ביבליאטעקן, פון גרויס און פון שיינקייט און פון דעם דער דיגניטי וואס שיינט ארויס און דארף ארויסשיינען פון א ביבליאטעק, שטייט היינט על רומו של עולם אין דער לאנד קאנאדע. און אונזער ביבליאטעק איז איינע פון די אינסטיטוציעס וועלכע דארף אין די קומענדע חדשים צייט פארנעמען דעם פארגרעסערטן און פארשענערטן פלאץ וואס ווארטן פאר ביבליאטעקן אין דער לאנד קאנאדע, און מיר דארפן אויף דעם אופן ארבעטן, אויף דעם אופן פלאנירן, אזוי דארפן מיר פאראויסזען אונזער צוקונפט און דאס דארף זיין און וועט זיין אונזער צוקונפט דא אין לאנד, אויב מיר וועלן האבן א צוקונפט. קיין ביבליאטעקעלעך וועלן שוין דא מער ניט זיין, און א אידישער פאלקס ביבליאטעקעלע ווילן מיר אויך ניט זיין. מיר וועלן זיין א גרויסע, שטארקע, רעפרעזענטאטיווע, שטאטס אנערקענטע און געזעלשאפטליך אויסגעהאלטענע, גרויסע אידישע פאלקס ביבליאטעק. און אין דער ליניע חברים וואלט איך געוואלט אז ניט נאר מיר זאלן וויסן, וואלט איך געוואלט באמערקן אז די אלע אין די עלייד סערוויסעס און אנדערע וועלכע שטודירן דעם ענין פון אונזער ביבליאטעק טראכטן פאראנטווארטליך אויף די ליניעס, און אויף די שורות

אַן אוצר, אַן אוצר פֿון ייִדישער קולטור, און נישט נאָר פֿון ביכער, אַן אוצר פֿון מאַלערײַ, און אַן אוצר פֿון ייִדישן מוזעום, און אַן אוצר פֿון ייִדישן אַרכיוו, און אַן אוצר פֿון ייִדישע פּעריאָדיקאַ, און אַן אוצר פֿון ייִדישע גראַפֿיקאַ, אַן אוצר וואָס די ביבליאָטעק האָט אָנגעזאַמלט זאָרגפֿעלטיק און מיט ליבע און קלאַסיפֿיצירט במשך דרײַ און פֿופֿציק יאר ליגט איצטער פארפאקט, פארשעמט, אין די קעלערן פון דער ביבליאטעק, און קיין איד קאן ניט גיין מיט א גלייכן רוקן, וויסנדיק אז אזוי אפילו צייטווייליק באהאנדלט באהאנדלען מיר אונזערע קולטור אוצרות און אונזערע קולטור סימבאלן. און עס קומט אריין, איך וויל איר זאלט פאר א מינוט זיין אין דער לאגע פון א ביבליאטעקאר. וואס האט מיט יארן מיט יארן צוריק, אפשר ניט ער, נאר זיין פארגענגער, האט מיט גרויס ליבע געקראגן ערגעצוואו א פאמפלעטל און אוועקגעלייגט טאמער וועט עס אימיצער דארפן, און ס'געלעגן א סך יארן, און אין נײַנצן אַכט און זעכציק איז געקומען א יונגער ערנסטער אידישער בחור און ער דארף האבן דעם פאמפלעט, און פונקט איצטער קאן מען עס אים נישט געבן. זאג איך אייך אז דאס איז א ווייטאג פאר דער גאנצער אידישער געמיינדע וואס איך האף אז ס'וועט לאנג נישט אנהאלטן. יא, אלזא, זייער בקיצור, ווייל מיר ווילן היינט הערן גרעסערע און טיפערע ווערטער פון א גרויסן גרויסן גדול, א גאסט וואס מיר האבן דא, דעריבער צייל איך מיינע סעקונדן, דעריבער זייער אין קורצן וויל איך אייך איבערגעבן אפאר פאקטן וועגן דער ארבייט פון דער ביבליאטעק אונטער די אומשטענדן. וועל איך אייך ערשטנס זאגן אז אונטער די זייער שווערע אומשטענדן זיינען מיר פון דעסטוועגן אין א געוויסן זין אין זייער גוטע אומשטענדן, און דער אומשטענד איז אז מיר זיינען צוריק מיט אונזער פאלק, מיר זיינען צוריק צווישן אידן, און דאס מערקט זיך אין אונזער צירקולאציע, איך וועל אייך געבן א שטיקעלע סטאטיסטיק, אז מיר האבן טראץ די שווערע באדינגונגען פארגרעסערט די צירקולאציע פון אידישע ביכער און אידיש אינהאלט ביכער. און דאס איז אונטער אומשטענדן חברים ווען ס'איז אפילו נישטא קיין פלאקאט אויפן גאס אז דא געפינט זיך די אידישע ביבליאטעק און דער עולם ווייסט נאך נישט אוואו מיר זענען. פון דעסטוועגן די וועלכע זוכן אונז האבן אונז געפונען און מיר זענען צווישן אונזער פאלק, מיר זענען זייער צופרידן צו זיין אין דעם געגנט וואו מיר זענען, איך וויל רעדן מיט אייך קלאר, בין צופרידן אז צום ערשטן מאל האבן מיר א ביבליאטעק פאר אידישע מענטשן, ס'איז פארשטייט זיך אז ס'איז אפן פאר אלעמען, און ס'איז נישט ווי מיט עטליכע יאר צוריק ווען די גרעסטע מאיאריטעט פון די ביכער וואס מיר האבן צירקולירט איז געוועזן צווישן נישט אידישע קינדער. איך רעד דאס קלאר מיט מיין גאנץ ליבע פאר אלע קינדער אידישע און ניט אידישע יעדער פארשטייט דאס נאר ניט לכך נוצרתי מיר זיינען א ביבליאטעק פאר דער אידישער געמיינדע און אין מיר יענע יארן וואו מיר זיינען פריער געוועזן זיי מיר שוין געווען אויפן וועג צו זיין א ביבליאטעק הויפטזעכליך נישט פאר אידישע לייענער, מיר זענען היינט צוריק א ביבליאטעק פאר אידישע לייענער, און דאס מערקט זיך אין דעם כאראקטער פון אונזער צירקולאציע, און עס מערקט זיך אויך אין דעם באריכט וואס חבר קילעס האט פארגעלייענט, טראצדעם וואס מיר האבן נישט קיין אייגענעם זאל, און וואס מיר דארפן יעדן מאל זיין שכנים ביי אנדערע, און האבן צוטון מיט דעם און מיט יענעם, איך וויל נישט אריינגיין אין דזשעניטאר דיטעיל. פון דעסטוועגן האבן מיר היינטיגס יאר אונטער דער פארזיצערשאפט אין דער קאמיסיע פון דער קולטור קאמיסיע אונטער דער פארזיצערשאפט פון חבר בש דורכגעפירט א סך א סך מער און גרעסערע קולטור אונטערנעמונגען ווי מיר האבן ווען עס איז געהאט במשך איבער פופציג יאר פון אונזער עקזיסטענץ און איך וויל אריינווארפן נאך א ווארט די אונטערנעמונגען האבן אונז געקאסט ווייניגער ווייל זיי זענען געווען ערפאלגרייך. און ווייל מיר האבן געהאט א גרעסערן פארנעם, און ווייל מיר האבן געבראכט גרעסערע לעקטארן און אויסגעגעבן מער געלט פאר פובליסיטי, האט עס אונז אפילו געקאסט ווייניגער, ווייל בתוך עמי אני יושב, מיר זענען צווישן, נאך צוריק צווישן אונזער אייגענע אידן, מיר זענען צווישן זיך, און דאס גיט אונז זייער צו זייער אסאך קוראזש אין דער איצטיגער צייט, און דאס דעם ווארט האב איך געוואלט אריינווארפן וועגן אונזערע אונזערע טעטיקייטן. כ'וויל אויך זאגן א ווארט וועגן אונזערע צווייגן. מיר האלטן אין רעארגאניזירן אונזערע צווייגן. אונזערע צווייגן זענען צווישן די וויכטיגסטע און ערפאלגרייכסטע אונטערנעמונגען וועלכע מיר פירן דורך. מיר האבן א וועלט מיט פראבלעמען דערביי, נאר איך וואלט נאר געוואלט זאגן צוויי ווערטער, מיר האלטן זיי אין איבערארגאניזירן, מיר פירן אריבער דעם צווייג,

כ'וויל אריינווארפן נאך איין ווארט ווייל איך מוז דאך נאך מיט אפאר ווערטער דערמאנען וויכטיגע דעפארטמענטן, איינע פון אונזערע שוואכסטע אפטיילונגען היינט איז די קינדער ביבליאטעק, דאס איז ווייל אין דער פריערדיגער געביידע האבן מיר שוין נישט געהאט קיין אידישע קינדער לייענערשאפט אריבערצוברענגען אהער, און דא אין דער נייער געביידע דארפן מיר שאפן א נייע קינדער לייענערשאפט נייע דורות אידישע קינדער וועלכע זענען נאך נישט קיין פֿופֿציק יאר אלט און ווייסן אויך נישט די געשיכטע פון דער ביבליאטעק און מען דארף זיי ערשט אריינפירן אין א אינסטיטוציע וואס הייסט די אידישע קינדער ביבליאטעק. מיר האבן אויף דער יוגנט אפטיילונג האבן מיר זייער פיינעם ערפאלגרייכן רעקארד פון אונזערע יוגנטליכע וועלכע זיינען מיט אונז שוין, די אפטיילונג איז שוין מיט אונז שוין באלד א יאר צוואנציג, און מיר האבן שוין דורות קינדער וועלכע זענען געקומען צו אונז פון קינדערגארטן, און א צאל זענען שוין פארענדיגן שוין האבן שוין פארענדיגט אוניווערזיטעט, און זײַנען נאָך מיט אונדז, און פֿון קלײנע קינדער שפּילן, װאָס האָט זיך אָנגעפֿאַנגען פֿון זינגען אַ לידעלע, איז געװאָרן בײַ אונדז איבערזעצונגען פֿון פֿון אַנדאָרא, געשפּילט אַף ייִדיש צום ערשטן מאָל אין דער גאַנצער װעלט, אין דער שטאָט מאָנטרעאָל, און אַ פּיעסע, װעלכע מיר װעלן באַלד אױפֿפֿירן, װאָס מיר האָבן אימפּאָרטירט פֿון סאָװעט-רוסלאַנד, פֿון אַ פֿון אַ פֿאַרגעסענעם אַרכיװ, און בכלל זײער אַ װיכטיקע קולטור טעטיקייט צווישן יוגענטליכע, די פרוכט פון דער ארבעט הייבט זיך שוין אן מערקן אפילו אויפן געזעלשאפטליכן געביט, וואו מען זעט שוין אונזערע מענטשן פארנעמען שוין, די געוועזענע קינדער פארנעמען שוין א פלאץ אלס מענטשן אין שטאט. כ'וויל זאגן אפאר ווערטער וועגן די צוגעקומענע מאטעריאלן אין דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק. מיר, אונזער ביכער בודזשעט איז נישט פארקלענערט געווארן, ער איז פארקלענערט געווארן אין דעם זין וואס די מקחים זענען פארגרעסערט געווארן, איז דער זעלביקער בודזשעט מיינט ווייניגער ביכער, אבער מיר האלטן אין איין איינקויפן זייער ווערטפולע ביכער אונזער ביבליאטעק איז אן אוצר פון איינגעקויפטע ביכער, מיר האבן דעם יאר געפראוועט א שמחה'לע ווען דער פופציג טויזענטסטער קאטאלאגירטער בוך, דאס מיינט ניט אז דאס איז אלץ וואס מיר האבן, נאר צווישן די קאטאלאגירטע ביכער דער פופציג טויזענטסטער איז אריינגעקומען אין דער ביבליאטעק, און מיר האבן געפייערט א שמחה און מיר האבן אפגעגעבן אנערקענונג, איך וויל זאגן דעם ווארט כבוד, צו אונזערע איבערגעגעבענע ביבליאטעקארן וועלכע האבן אריינגעלייגט

צו ציילן ווייל עס איז שווער זיי צו דעפינירן, נאר מיר האבן אפשר שוין הונדערטער טויזנטער ווערטפולע נומערן פון אידישע און העברעאישע און אנדערע שפראכליכע זאכן וועלכע זענען א ווערטפולער אוצר. איך וויל אריינווארפן א ווארט פון דאנק. אין דעם חודש יוני נײַנצן הונדערט זיבן און זעכציק, איך דארף אויך נישט זאגן מער ווי דאס, האט דער העברעאישער אוניווערזיטעט נישט געהאט קיין אנדערע ארבעט ווי אפצוקלייבן פאר אונז

וועלכע מיר האבן אריינגעקראגן, דאס איז דער ערשטער טייל פון נאך גרעסערע טראנספארטן וועלכע וועלן קומען צו אונז פון ישראל, כ'וויל אריינווארפן א ווארט אז מיר בלייבן ישראל ניט שולדיג, מיר באזארגן האלב ישראל און אסאך אסאך ביבליאטעקן אין ישראל אויף א סיסטעמאטישן אופן מיט אידישע ביכער וועלכע מיר האבן אין דופליקאט. און אזוי ווי עס גרינדן זיך אין ישראל אסאך ביבליאטעקן, אקאדעמישע ביבליאטעקן, אוניווערזיטעטס ביבליאטעקן, פארש אינסטיטוט ביבליאטעקן, און אזוי ווייטער, און אזוי ווי עס ווערט א גרעסערע נאכפראגע אויף קאנאדישע און אידישע ביכער אין ישראל, באזארגן מיר ישראל מיט א גרויסן טייל פון זיי ביכער דורך אן אפמאך וועלכע מיר האבן טאקע מיט דעם העברעאישן אוניווערזיטעט. כ'וויל אריינווארפן נאך איין ווארט ווייל מיין צייט פארציט זיך. מיר פרובירן אין אונזער ביבליאטעק אוועקשטעלן אונזער ארבעט אזוי ווי ס'ווערט געפירט אין דער גאנצער מדינה אויפ'ן בעסטן פראפעסיאנעלן אופן וואס מיר קענען. מיר האבן א געוויסע די רעגירונג העלפט אונז דערביי און זי גיט אונז א ספעציעלן בודזשעט פאר דערויף וואס ערמעגליכט אונז צו אנגאזשירן פראפעסיאנעלע געשולטע אקאדעמישע ביבליאטעקארן מיט ערפארונג אויף דעם פראפעסיאנעלן געביט, מיר האבן צום ערשטן מאל האב איך אין דער ביבליאטעק מיר ארויסצוהעלפן אין דער ארבעט א גראדואירטן פון דער ביבליאטעקאר שולע אין מעגיל יוניווערסיטי פריינד פיינגאלד וואס איז, מיר איז שוין דער צווייטער געשולטער ביבליאטעקאר פראפעסיאנעלער און מיר האפן צו גיין אויף דער ריכטונג. איך וויל שליסן מיינע רייד מיט נאך איין ווארט וועגן זייער א וויכטיגן אספעקט און טענדענץ פון דער ביבליאטעק ארבעט, פשוט אויס מאנגל אין צייט. אזוי ווי איך האב אנגעפאנגען און מיר האבן גערעדט וועגן דעם וועגן דער סטאנדארדיזירונג און פארגרעסערונג און דערהויבונג פון די סטאנדארדס פון ביבליאטעק וועזן בכלל אין דער פראווינץ, קומט פאר, אזוי ווי מיר אלע ווייסן, איך האף אז מיר זענען אלע צופרידן, א פראצעס פון סיסטעמאטיזירונג און מאכן מער אפעקטיוו די אידישע אינסטיטוציעס אין דער שטאט מאנטריאל, אריינגערעכנט פארשטייט זיך די אינסטיטוציעס פון די עליי דזשואיש קאמיוניטי סערוויסעס, און די שטודיום וועגן אונזער ביבליאטעק וועגן וועלכע חבר קהלת האט דערמאנט גייט אין דער ריכטונג. ס'איז זייער א קאמפליצירטע זאך נאר איך וויל נאר זאגן איין זאץ וועגן דערויף. אונזער ביבליאטעק דארף און איך דענק ס'איז זייער א גוטע און א ריכטיגע זאך

און איך האף א פארשטארקונג פון אונזער ארבעט אויף די געביטן. און איך וויל שליסן מיינע רייד נאך מיט איין ווארט. צווישן די גרוי די שטארקע טענדענצן וועלכע מערקן זיך אין לאנד און אין שטאט אויף דעם אידישן קולטור געביט, און אויך נאכאמאל די פארשטארקונג און די סיסטעמאטיזירונג פונעם אינטערעס אויף דעם געביט,

און איך בין זיכער אזוי ווי דאס וועט פארשטארקן דעם גאנצן אידישן שול וועזן אויף אלע געביטן, וועט עס אויך פארשטארקן דורך שטעלן שווערע פאדערונגען דער אידישער פאלקס ביבליאטעק, און מיר דארפן זיין גרייט דערצו. און מיין לעצטע ווארט איז אז דער די טענדענץ

זייער גרויסע און קאנקרעטע פאדערונגען וועלכע מיר דארפן זיין גרייט נאכצופאלגן. אלזא אונטער דעם צייכן פון די ווערטער פון פראבלעמען אין דער פארגאנגענהייט, פראבלעמען אין דער איצטער, האפענונג פאר דער צוקונפט, וויל איך נאר זאגן אז די אלע פראבלעמען האפן מיר, אין דער לעזונג פון די אלע פראבלעמען שטייען מיר נישט אליין. איך האף ערשטנס אז מיר שטייען יא אלע צוזאמען מיר אין דער אידישער פאלקס ביבליאטעק, איך האף אז אלע מיטגלידער, און דער ענין מיטגלידער פאר דער ביבליאטעק ווערט פרינציפיעל וויכטיגער פון יאר צו יאר, אז די אלע מיטגלידער וועלן זיין רעאלערע און סאלידערע און געטרייערע מיטגלידער. עס איז צו ערווארטן אז פון דער אידישער געמיינדע זאלן מיר און מיר וועלן קריגן א שטארקערע און ערנסטערע שטיצע.

מיר שטייען אין פארבינדונג מיט זיי וועגן דעם אז זיי זאלן אונז העלפן בויען אזא אינסטיטוציע און אויפהאלטן אזא אינסטיטוציע, און פטור בלא כלום וועט שוין דא ניט זיין. אלזא, מיט דעם זייער קורצן סך-הכל פון א באריכט, וויל איך שליסן מיט באדאנקען מיינע קאלעגן, אין מיין פערסאנאל וועלכע ארבעטן אויף אן אופן וואס וואלט געדארפט פארנעמען אן אוונט אייך איבערצוגעבן אזא מין געטריישאפט און אזא מין איבערגעבנהייט, ספעציעל וואלט איך געוואלט באדאנקען די מיטגלידער און די באאמטע פון דער אידישער פאלקס ביבליאטעק, וואס איך ווייס ניט וויפיל מענטשן אויסער דער ביבליאטעק ווייסן גענוי וויפיל ארבעט און וויפיל טריישאפט און וויפיל ליבע און וויפיל הארץ און וויפיל עמאציע און וויפיל און וויפיל און וויפיל אסאך זאכן גייט אריין אינעם אויפהאלטונג פון דער אינסטיטוציע, און איך דענק אז אלע דארפן עס אפשאצן, און איך האב א געלעגנהייט דאס דאס צו דערמאנען בין איך זייער זייער צופרידן, און איך דענק אז עס איז א חוב א א חוב מיט א פארגעניגן אז איך זאל דערמאנען אז איך געדענק שוין נישט די יארן ווען די ביבליאטעק האט געהאט א פרעזידענט וועלכער האט אוועקגעגעבן אזויפיל צייט אזוי פיל שעה'ן פון טאג און פון נאכט צו טון אזוי פיל פארשידענע ארבעטן פאר דער ביבליאטעק פון גראדע איצטער זיצט ער מיר ביי דער פאלע וואס האט אוועקגעגעבן אזוי פיל צייט פאר אזוי פיל דעטאלן פאר אזוי פיל ארבעט פאר דער ביבליאטעק און איך דענק אז ס'איז א חוב און א פארגעניגן פון מיין צד דאס צו דערמאנען אדאנק אייך אלעמען פאר דער פריווילעגיע וואס איר האט מיר אלע געגעבן אין דעם יאר און די פריערדיגע יארן צו אנטיילצונעמען אין איינע פון די הייליגסטע אינסטיטוציעס פון די ריינסטע אינסטיטוציעס פון די שליסל אינסטיטוציעס אין דעם גלות אידנטום. א דאנק אייך. היינט ארום, איך וועל יעצט בעטן איינעם וועלכער פארנעמט עטליכע אמטן אין דער ביבליאטעק, אבער נישט קוקענדיג אויף דעם טוט ער אסאך ארבעט, פריינד טראפונסקי האט געטון אים א פינאנציעלן באריכט, זייט אינטער דעם. חשוב'ע פריינד, מיין אויפגאבע היינט איז דא צו ערגענצן די באריכטן פון אונזער חשוב'ן פרעזידענט און פריינד קעלעס און פון אונזער דירעקטאר מיט א געוויסע צאל ציפערן. געווענליך איבערגעבן ציפערן איז זייער א לאנגווייליגע ארבעט, און ס'איז לאנגווייליג פאר די צוהערער, און איך וועל אייך ניט מאטערן מיט א סך ציפערן, קיין סך דעטאלן וועל איך אייך ניט געבן, כ'וועל אייך נאר געבן הויפט ציפערן, און דאס וועט איר קענען האבן א קלארן בילד ווי אזוי די ביבליאטעק איז אנגעגאנגען דעם היינטיגן יאר. איך וויל באמערקן אז געווענליך ווען מען גיט איבער א באריכט, א פינאנציעלן באריכט, און מען גיט איבער ציפערן, פארגלייכן דאס מיטן פאריגן יאר, מיטן יאר וואס איז אוועקגעגאנגען, דאס הייסט אויב איך גיב אייך איבער א באריכט פון נײַנצן זיבן און זעכציק, דארף איך דאס פארגלייכן מיט נײַנצן זעקס און זעכציק, אבער מיין אויפגאבע איז היינט צו קאמפליצירט פאר דעם. פארוואס? ווייל אט דעם יאר נײַנצן זיבן און זעכציק פאר וועלכן איך דארף אייך אפגעבן דעם באריכט, איז געווען א יאר ווי מיר דא באמערקן מיר זענען געזעסן אין גלות, מיר זענען געווען אויף דער פרעמד אויף קעסט, אבער דער יאר נײַנצן זעקס און זעכציק זענען מיר געווען נאר א האלבן יאר אויף קעסט, ווייל מיר האבן זיך אריבערגעצויגן אין נײַנצן זעקס און זעכציק, אזוי א האלב יאר זענען מיר געווען אויף עספלענעיד און א האלבן יאר זענען מיר שוין געווען אין גלות, אזוי אז די פארגלייכן עט זיין אביסל שווער אייך איבערצוגעבן, איר'ט מוזן אליין אנשטרענגען אייער השגה מיט די פאר ציפערן וואס איך וועל געבן, און אליין ארויספירן די אויספירן וועלכע מיר קענען ארויספירן פון די ציפערן וואס איך וועל דא געבן. איך וועל אייך קיין סך קאמענטארן ניט געבן וועגן די ציפערן, אבער ס'איז כדאי. איך וועל דאס ליינען לאנגזאם, אבער ס'איז כדאי אז מען זאל זיך פארטראכטן וועגן דעם, בכלל ווען עס קומען צו דעם ענין פון די פארשיידענע.

פון זיבן טויזנט מיט זעקס הונדערט מיט זיבן און אַכציק דאלער. דאס באווייזט זיך שוין ווי אזוי די ארבעט גייט אן. איך וויל זיך ניט אפשטעלן וועגן דעם גלייך ביי דעם מאמענט, ווייל איך וועל אייך איבערגעבן אביסל מער דעטאלן. אינטערעסאנט איז, אז אין יאר נײַנצן זעקס און זעכציק זענען די הכנסות כמעט געווען די זעלבע, ס'איז געווען אביסל מער, ס'איז געווען נײַן און זיבעציק טויזנט מיט זעקס הונדערט נײַן און צוואַנציק דאלער, אינגאנצן ביי א קנאפע זעקס הונדערט דאלער מער, און די הוצאות זענען געווען דאן ניט מער ווי נײַן און זעכציק טויזנט דאלער. ס'איז קלאר צו פארשטיין, מיר האבן זיך דאן דאן אריבערגעצויגן, די ארבעט אונזערע איז געווען דאן באגרענעצט, ס'איז געווען געשניטן וואלט איך געזאגט אונזער ארבעט, אזוי די הוצאות זענען געווען קלענערע, און ס'איז געווען דאן נײַן און זעכציק טויזנט דאלער א פארגלייך מיט זעקס און אַכציק טויזנט דאלער, ס'איז א גרויסער אונטערשיד אין דעם. איצט וועל איך אייך געבן אפאר גענויערע ציפערן וועגן אונזער הכנסה. די מיטגלידערשאפט פון אונזער מיטגלידס אפצאל איז אריינגעקומען א סומע פון זיבן טויזנט צוויי הונדערט מיט זיבן און נײַנציק דאלער. אזוי כמעט די זעלבע סומע איז אריינגעקומען פאראיארן. אזוי דער אונטערשייד איז געווען א קנאפער, דער איז געווען נאר אביסל, עטליכע הונדערט דאלער מער, וואס אונזער קאל, א דאנק אונזער קאלעקטאר, ער האט אויך געהאט געוויסע שוועריקייטן, ווייל מיר געפינען זיך ניט אין אונזער אייגענער היים, מיר קומען שטענדיג צו דעם זעלבן פונקט, אז מיר האבן שוועריקייטן, אבער דאך האט ער באוויזן צו פארגרעסערן מיט א פאר הונדערט דאלער דעם איינקומפט פון אונזער מיטגלידשאפט. דער ועד העיר האט אונז אויך פארגרעסערט דעם יאר,

דא קומען מיר צו דעם סאמע עיקר, דער אונזער פרעזידענט האט אייך איבערגעגעבן אז צוויי דריטל פון אונזער בודזשעט קומט אריין פון די עלייד סערוויסעס, מער ווייניגער, געווענליך איז אזוי, די עלייד סערוויסעס איז איין ענין און קאמביינד דזשואיש אפיעל איז א צווייטער ענין, די דער ארגאניזם אזוי צו זאגן וועלכער גיבט געלטער איז נישט די עלייד סערוויסעס, איז די קאמביינד דזשואיש אפיעל, און דער קאמביינד דזשואיש אפיעל האט אונז היי-יאר געגעבן א סומע פון אַכט און דרײַסיק טויזנט דאלאר מיט פֿינף הונדערט צוויי און נײַנציק, ווי איר זעט, מיט דעם א כמעט א העלפט, ווייניגער אביסל פון א העלפט פון דער פולער סומע איינקומען, הכנסה, וואס מיר האבן געהאט. דאס איז א גענויערע ציפער, אבער דער פארגלייך מיט פאראיארן, מיט נײַנצן זעקס און זעכציק, איז א געוואלדיגער, מיר האבן דאן געקראגן זיבן און פֿערציק טויזנט מיט זעקס הונדערט אַכט און פֿופֿציק דאלער, דאס הייסט אז מיר האבן דעם יאר געקראגן פון קאמביינד אפיעל, אדער ווי איר ווילט פון די עלייד סערוויסעס, א סומע פון נײַן טויזנט מיט זעקס און זעכציק דאלער ווייניגער ווי מיר האבן געקראגן אין נײַנצן זעקס און זעכציק. סיבות זיינען פאראן אפאר וועגן דעם, איין סיבה איז וועגן דעם ווייל אז מיר האבן פאר א יארן גענדיגט דעם יאר מיט א געוויסן עודף, און ס'איז א ביטערע זאך אז א עידזשענסי פון די עלייד סערוויסעס האט אן עודף שניידן זיי אויפן אנדער יאר אונזער בודזשעט. דאס איז געווען איינע פון די סיבות פארוואס אונזער בודזשעט דעם יאר איז אסאך קלענער. די צווייטע סיבה איז געווען, אויך פאראיארן איז איינע פון אונזערע הוצאות געווען דער אריבערציען זיך, וואס האט געקאסט א פיינע פאר טויזנט דאלאר. די דאזיגע סומע האבן זיי פארשטענדלעך פארן יאר נײַנצן זיבן און זעכציק האבן מיר נישט געקענט שאפן, און דאס איז געווען איינע נאך א סיבה פארוואס מ'האט אונז געשניטן אונזער אונזער סובסידע פון דער עלייד סערוויסעס.

און אנשטאט נײַן טויזנט דאלאר וואס מען האט געקראגן אין יאר נײַנצן זעקס און זעכציק. איצט וועל איך צוטרעטן צו נאך א געוויסן ציפער וואס פאר אייך וועט דאס זיין אינטערעסאנט. איר ווייסט אז די געלטער וואס איז אריינגעקומען פון פארקויפן די געביידע אויף עספלאנייד איז אריינגעטראגן געווארן אין א טראסט קאמפאני וועלכע פארשטענדלעך מיר קריגן דערפון א געוויסן איינקונפט די פראצענטער פאר דעם יאר איז אריינגעקומען פון דער סומע

און פאראיארן איז אונז אוועק א סומע פון צוואַנציק טויזנט מיט זעקס הונדערט און זעקס און פֿופֿציק דאלאר. ווי איר זעט איז היי יאר אביסל געפאלן אונזערע אויסגאבן פאר ביכער און קולטור ארבעט. פאר קולטור ארבעט קען איך אייך זאגן אז פאראיארן איז אויסגעגעבן געווארן א סומע פון פֿיר טויזנט דאלאר, אבער דעם לעצטן יאר אין נײַנצן זיבן און זעכציק איז אוועק א סומע כמעט א העלפט, צוויי טויזנט מיט פֿיר הונדערט דאלאר. ווי אזוי ווי דער חבר קהלת האט דא אנגע חברם האט אנגעגעבן, ווייל די אונזערע אונטערנעמונגען זענען געווען זייער גוט באזוכט דעם יאר. איצט וועגן די אדמיניסטראציע. איר ווייסט אז דער יאר נײַנצן זיבן און זעכציק איז געווען א יאר פון שטרייקן, און א יאר וואס אלע אנגעשטעלטע און אלע ארבעטער האבן פארלאנגט העכערע שכירות איבעראל. איר ווייסט די גרויסע שטרייקן שטרייקן וואס איז געווען פון די פובליק אנגעשטעלטע,

געמאכט געווארן געוויסע אויסגאבן איבערן העכערן די שכירות, אזוי אז דעם יאר האבן מיר געהאט א סומע פון אויסגאבן פאר שכירות פון פֿערציק טויזנט מיט זיבן און פֿערציק דאלער, פאר יארן געווען די סומע ניט מער ווי דרײַ אין זעקס און זעכציק געווען די סומע ניט מער פון דרײַ און דרײַסיק טויזנט מיט צוויי הונדערט און אַכט און זעכציק דאלער. איר ווייסט אז מיר צאלן רענט איצטער, אמאל פלעגן מיר קריגן רענט אריינגעצאלן פארן פארדינגען א זאל, א צימער און אזוי ווייטער, איצטער דארפן מיר אליין צאלן רענט, אזוי פאר יארן האבן מיר געדארפט באצאלן פאר א האלבן יאר, אבער אונז האט עס געקאסט זעקס טויזנט מיט אַכט הונדערט זיבן און זיבעציק דאלער, אבער אין יאר נײַנצן זיבן און זעכציק האבן מיר געדארפט צאלן דאפלט פאר א פולן יאר און די סומע איז געווען זעכצן טויזנט מיט הונדערט מיט צוויי און זיבעציק דאלער,

איז זענען מיר געבליבן מיט א דעפיציט פון איך האב פריער דערמאנט זיבן טויזנט מיט אכט הונדערט מיט זיבן און זעכציק דאלער. כ'וויל נאר דערמאנען נאך א פאר ציפערן און מיט דעם פארענדיג איך מיין באריכט. ערשטלעך איז אין טראסט קאמפאני ווי פריער דערמאנט דאס איז פון די געלטער וואס איז אריינגעטראגן געווארן נאך דעם פארקויפן דער געביידע האבן מיר א סומע פון צוויי הונדערט מיט זעקס און אכציג טויזנט דאלער מיט ניינצן דאלער. ס'איז אריינגעקומען נאך אין יאר א סומע פון איבער דריי טויזנט דאלער צום טראסט ס'איז אריינגעקומען פון ספעציעלע ספעציעלע ביישטערונגען וואלט איך געזאגט אדער וואס מענטשן האבן אריינגעטראגן ספעציעל פאר א נייער געביידע, דאס הייסט אז מענטשן ווארטן ניט ביז וואנעט מירן ארויסגיין אויף א קאמפיין אדער מען וועט פראקלאמירן אז מיר גייען שוין בויען א נייע געביידע, אבער זיי האבן זיך מקדים געווען און זיי האבן שוין אריינגעשיקט א געוויסע צאל געלט, דאס הייסט שוין אין נײַנצן זיבן און זעכציק איז אריינגעקומען א סומע פון איבער דרײַ טויזנט דאלאר, כ'קען אייך נאך איבערגעבן אז אין יאר נײַנצן אַכט און זעכציק איז אויך אריינגעקומען א גאנץ באדייטנדע סומע געלט וואס איז אריינגעלייגט געווארן אין טראסט. מיר האבן אבער אויך חובות, איר ווייסט אונזערע חובות זיי זיי שלעפן זיך שוין פון לאנגע לאנגע יארן און מיר קענען איינפאך פון זיי ניט פטור ווערן, וואלטן מיר געהאט עפעס א גוטן מעצענאט וועלכער וואלט געוועלט ארויסנעמען א פופציג טויזנט דאלער וואלטן מיר געקענט אפווישן אלע אונזערע חובות. היינט מאכן מיר נישט קיין קאמפיין. יע נו, אזוי ווי מיר מאכן דא ניט קיין קאמפיין ווי אונזער חבר קהלת האט געזאגט, וועל איך אייך נאר איבערגעבן אז אונזערע חובות באשטייען אין באנק דרייסיג טויזנט דאלער און פֿערצן טויזנט דאלאר לויפן די חובות וואס מיר קומען פארשיידענע ארגאניזאציעס און מענטשן און אינסטיטוציעס און אזוי ווייטער אזוי ארום, אונזערע חובות זענען פֿיר און פֿערציק טויזנט דאלאר מיט הונדערט מיט זעקס און צוואַנציק. דאס איז אלס וואס איך האב אייך איבערצוגעבן, ווי איך האב אייך דערמאנט פריער, איז די וואס האבן זיך צוגעהערט צו די אלע ציפערן קען מען פון דעם זייער אסאך ארויסלערנען און זייער אסאך פון דעם מאכן געוויסע אויספירן, דער עיקר איז די אויספירן וועגן די גרעסערע ציפערן וואו איך האב אויך פריער דערמאנט וועגן די סובסידיע וואס מיר קריגן פון די עלייד סערוויסעס און קאמפיין. ס'איז זייער וויכטיג אז מענטשן זאלן זיך אויף דעם פארטראכטן. איך וויל נאר דערמאנען אז באלד וועט ערוועלט ווערן א נייע א נייע רעגירונג וואלט איך געזאגט א נייער פרעמיער מיניסטער מיט נייע מיניסטארן. מיר האבן אויך א נייעם פארלאמענט דאס הייסט מיר האבן דא באלד וועט מען פארלייענען א נייעם א נייע פארוואלטונג, א נייע דירעקציע. ציפערן ווייס איך איז א טרוקענע זאך אבער איינמאל א יאר מעג מען אויסהערן ווייל אונטער די ציפערן איז דא אסאך טעטיגקייטן, אבער כדי אייך אויפצומונטערן אביסל נאך די ציפערן וועל איך ליינען אפאר קאמערשלס אפאר מודעות. קודם כל בעטן מיך אז איך זאל אנאנסירן אז. קומענדיגע וואך דעם זיבן און צוואַנציק פון דער נאמינאציע קאמיסיע, ער זאל קומען דא און פארליינען אדער איבערגעבן דעם רעזשים פון די באאמטע און די פארוואלטונג פון דער ביבליאטעק. פראנטשעסקא. קומען.

מיסטער עס. פערל, מיסטער עי. פלאטניק, מיסעס דזשעי הי. פריהאגען, מיסטער מעטיו רעם, מיסטער עם. ראוויטש, מיסטער די. ראם, מיסעס עיטש. ראזענפעלד, מיסטער דזשעי. ראזענפעלד, מיסטער אר. ראזענטהאל,

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אױפֿן נאָמען פֿון פֿראַנסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, פאול אדעמס פון די פירמע מאס פראדאקשענס האט דיגיטיזירט און באנייט די רעקארדירונגען. די מוזיק איז פון האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעקארדירונגען פונעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, כאפט א קוק אויף אונזער וועבסייט אויף www דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג. א שענעם דאנק!